בעזרת השם יתברך מסכת גיטין דף סט מען הייבט אן דף סח עמוד בית פינף שורות פון אונטן לדמא דרישא איז אזוי מען האט געזען די פרק האט זיך אנגעהויבן מי שאחזו קורדייקוס און די גמרא האט געברענגט א רפואה אויף די מחלה איז דרך אגב הייבט אן די גמרא דא א גאנצע לאנגע סוגיא פון כל מיני רפואות פאר כל מיני מחלות וואס איז געווען דעמאלטס אין די צייטן פון די גמרא און דרך אגב שטייט שוין אין די ראשונים אז אפילו אין די צייטן פון די ראשונים איז שוין נישט געווען נוגע די אלע רפואות אבער אין די צייטן פון די גמרא איז דאס געווען די רפואות פאר כל מיני מחלות, איז זאגט די גמרא, לדמא דרישא, איינער וואס איז קראנק מיט אזא סארט מחלה אז עס איז דא אסאך בלוט אין זיין קאפ ער האט א קאפ ווייטאג, און וואס איז די רפואה, איז ליתי שורבינא, זאל ער נעמען שורבינא איז א מין געוויקס, ובינא איז א ערבה זאגט רשי, ואסא דרא, דאס איז א נאסע הדס, וזיתא און א זית, וחילפא איז אויך א סארט געוויקס, וחילפי דימא איז אויך א מין געוויקס, ויבלא איז א מין גראז,

מיט א זילבערנע זוז, מען נעמט א מטבע א דינר, א זילבערנע דינר, און מען שארפנט עס אויס ביז מען קען שעכטן מיט דעם, און מען שעכט די תרנגול אז די בלוט רינט אויף די זייט פון די קאפ וואס טוט וויי, ונזדהר מדמיה דלא לסמינהו לעיניה מען דארף אויפפאסן די בלוט זאל נישט אריינגיין אין די אויגן ווייל עס קען בלינד מאכן, וליתלייה בסיפא דבבא שפעטער הענגט מען אויף די תרנגול אויפן אריינגאנג פון טיר, דכי עייל חייף ביה וכי נפיק חייף ביה, אזוי איז דער קראנקער ווען ער גייט אריבער רייבט ער זיך אריין די תרנגול, און דאס איז אלץ א חלק פון די רפואה, ווייטער זאגט די גמרא, לברוקתי, דאס איז א סארט מחלה פון די אויגן, און וואס איז די רפואה? ליתי עקרבא דשב חומרי, מען נעמט א טויטן עקרב וואס איז קאלירט מיט זיבן סארט קאלירן אן אלטן עקרב, ונייבשיה בטולא, און מען לאזט דעם עקרב זיך אויסטרוקענען אינעם שאטן נישט אינעם זון, ונישחוק תרתי מנתא כוחלא וחדא מנתא מיניה, און שפעטער מישט מען אויס, צוויי דריטל כחל מיט א דריטל פון דעם עקרב, כחל דאס איז די בלוי וואס פרויען נוצן צו פארבן די אויגן, איז צוויי דריטל פון דעם און א דריטל פון דעם עקרב, ולימלי תלתא מכחלי בהאי עינא, שפעטער נעמט מען א מכחול דאס איז די כלי וואס פרויען האבן גענוצט אריינצולייגן די כחל אין די אויגן, נעמט מען די כלי מען פילט עס אן מיט די גאנצע געמויזעכץ, און מען לייגט עס אריין דריי מאל אין יעדן אויג, ותלתא מכחלי בהאי עינא דריי מאל אין איין אויג, דריי מאל אין דעם אנדערן אויג, טפי לא לימלי, מער טאר מען נישט אריינלייגן אינעם אויג, ווייל דאי לא פקע עיניה טאמער מען לייגט אריין מער קען די אויג בלינד ווערן קען די אויג פקע זיין מען דארף אויפפאסן נישט אריינצולייגן מער ווי דריי מאל ווייטער זאגט די גמרא לשברירי דליליא דאס איז אן אנדערע סארט מחלה א מענטש ווערט בלינד אבער נאר ביינאכט און וואס איז די רפואה ניתי שודרא ברקא מען נעמט א שטריק וואס איז געמאכט פון האר פון א בהמה ווי רשי זאגט אדער פון די וויידל פון א פערד אדער פון די וויידל פון א קו וניסר חדא כרעא מיניה וחדא כרעא מכלבא און מען בינדט צו דעם שטריק איין שטריק בינדט מען צו אויפן פיס פונעם קראנקן, און דעם אנדערן זייט פונעם שטריק בינדט מען צו אויף א הונט, וניטרפו ינוקי חספא אבתריה שפעטער קינדער גייען נאך דעם מענטש מיט שטיקלעך חרס און זיי מאכן אזעלכע קולות, ולימרו ליה, און זיי זאגן די קומענדיגע לחש ווערטער וואס בעצם ס'שטימט נישט אזא לחש א סגולה אויף א רפואה איז די קינדער שרייען אים נאך אסא כלבא אכסא תרנגולא, ווי רשי זאגט זקן כלב שוטה תרנגול, אזוי אזעלכע ווערטער שרייט מען אים נאך, וליגבי שב אומצי משבעה בתי שפעטער נעמט מען זיבן שטיקער רויע פלייש פון זיבן אנדערע שטיבער, וליתבינהו ניהליה בצינורא דדשא, און מען לייגט עס אריין ביים חולה, אין די שוועל פון זיין טיר איז דא דארט א לאך לייגט מען דאס אריין דארט, וניכלינהו בקילקלי דמתא, און דער חולה דארף עס עסן אין די אשפות פונעם שטאט, אינדרויסן פון שטאט דארט ווי מען האט געלייגט די גארבעדזש די אשפה דארט עסט מען עס, בתר הכי נאכדעם לפשוט שודרא ברקא,

פון בהמות וניטוינהו אחספא דאומנא און מען בראט עס אויף א שטיקל חרס פון א אומן אומן דאס איז איינער וואס איז מקיז דם וואס נעמט ארויס בלוט פון מענטשן האט ער א שטיקל חרס אנגעפילט מיט בלוט איז מען בראט אויף דעם די טחולים אויף דעם שטיקל חרס וליתיב איהו מגואי ואיניש אחרינא מאבראי און מען זעצט אוועק דעם בלינדן אין א שטוב און א צווייטע מענטש אינדרויסן פון שטוב ונימא ליה עוירא און דער בלינדער זאגט פאר די אנדערע מענטש פאר די געזונטע מענטש הב לי דאיכול געב מיך איך וויל עסן פון די טחולים ונימא ליה האיך פתיחא און די אנדערע זאגט אים סב איכול נאדיר, עס, ובתר דאכיל ליתבריה לחספא נאכדעם וואס ער עסט עס צוברעכט מען דעם שטיקל חרס, דאי לא, ווייל טאמער מען צוברעכט עס נישט, הדרי עילויה, קען די מחלה צוריק קומען. ווייטער זאגט די גמרא נאך א מחלה, לדמא דאתי מנחירא, טאמער איינער בליטיגט גאר שטארק פון די נאז, און וואס איז די רפואה, איז איין רפואה זאגט די גמרא, ליתי גברא כהן דשמיה לוי, מען נעמט א מענטש א כהן וואס זיין נאמען איז לוי, וליכתוב ליה לוי למפרע, און דער מענטש שרייבט לוי אויף צוריקצוועגס, אנשטאטס למ"ד וא"ו יו"ד שרייבט מען יו"ד וא"ו למ"ד, דאס איז איין סארט רפואה, ואי לא, טאמער מען קען נישט מאכן די רפואה, מען טרעפט נישט אזא מענטש, אדער די רפואה העלפט נישט, איז ליתי איניש מעלמא נעמט מען סתם עפעס א מענטש, ונכתוב ליה און יענער מענטש שרייבט אנא פפי שילא בר סומקי למפרע, ער שרייבט די ווערטער אנא פפי שילא בר סומקי אבער ער שרייבט עס אויף צוריקצוועגס, פון לינקס צו רעכטס, אנשטאטס פון רעכטס צו לינקס, דאס איז נאך א רפואה. ווייטער ואי לא, טאמער דאס העלפט נישט, אדער טאמער מען קען דאס נישט מאכן, איז ניכתוב ליה הכי, שרייבט מען אזוי, טעם דלי במי כסף, טעם דלי במי פגם. אויך, די ווערטער האבן נישט קיין זינען, אבער אזא סארט לחש. ווייטער ואי לא, טאמער דאס העלפט נישט, איז ליתי עיקרא דאספסתא,

און שפעטער דרייט מען עס איין אין די אש וואס מען האט פריערט געמאכט, מען האט דאך געמאכט דא אזא אש, איז מען שמירט אריין די קנויטן אין דעם, ונתיב בנחיריה מען לייגט עס אריין אין די נאז, און דאס איז גורם די נאז זאל אויפהערן בלוטן, ווייטער ואי לא, טאמער מען קען דאס אויך נישט מאכן, איז ליחזי אמת המים דאזלת ממזרח כלפי מערב, נעמט מען דעם מענטש צו א אמת המים וואס רינט פון מזרח צו מערב, ער דארף קוקן אויף דעם, ונפסע וניקום חד כרעא להאי גיסא וחד כרעא להאי גיסא, און ער טרעט איבער דעם אמת המים אזוי אז איין פיס שטייט אויף די זייט,

און דאס איז די רפואה ואי לא, און טאמער די רפואה ארבעט נישט אדער טאמער מ'קען נישט מאכן די רפואה, איז ליתיב תותי מרזבא, זעצט מען אוועק דעם חולה אונטער א מרזב, מרזב דאס איז דארט ווי די רעגן וואסער נעמט זיך צאם וואס ס'טראפט אראפ וואסער, זעצט מען אוועק די חולה אונטער דעם, ונייתו מיא ולישדו עליה מען לייגט וואסער אריין אין מרזב ס'זאל טראפן אויפן חולה, ולימרו, און די מענטשן וואס גיסן אריין די וואסער זאלן זאגן די קומענדיגע לחש, אז כי היכי דפסקי הני מיא, אזוי ווי די וואסער שטעלט זיך אפ ליפסק דמיה דפלניא בר פלניתא, זאל זיך אויך אפשטעלן די בלוט פון דעם חולה. ווייטער זאגט די גמרא, לדמא דאתי מפומא, טאמער א מענטש בלוט פון די מויל, איז דארף מען קודם בודק זיין וואס איז דאס די בלוט, בדקינן ליה בגילא דחיטתא, מען נעמט די שטרוי פונעם פונעם חיטה, פשט א חיטה וואס וואקסט, איז דאך דא שטרוי אינדערמיט, מען נעמט דעם שטיקל שטרוי, און מען איז בודק מיט די בלוט, אי סריך טאמער די בלוט קלעבט זיך אן אינעם שטרוי, איז א סימן מריאה קאתי, איז א סימן עס קומט פון די לונגען, ואית ליה תקנתא, איז אויב אזוי האט די מענטש א רפואה, אבער ואי לא טאמער ס'קלעבט זיך נישט אן, איז א סימן אז די בלוט קומט מכבדא קאתי, עס קומט פון די לעבער, ולית ליה תקנתא, טאמער די לעבער בלוט איז נישט דא אויף דעם קיין רפואה. איי פרעגט די גמרא, אמר ליה רב אמי לרב אשי והאנן איפכא תנן, אונז האמיר געלערנט א משנה פארקערט, די משנה זאגט אין חולין, ניטל הכבד ולא נשתייר הימנה כלום, הריאה שניקבה או שחסרה, אז ווען די די משנה רעדט דארט פון טרייפות פון א בהמה וואס מאכט א בהמה טרייפה, איז טאמער די לעבער פעלט פון דעם א שטיקל, און נאך די בהמה איז נישט קיין טרייפע, נאר טאמער די לעבער פעלט אינגאנצן, דעמאלטס ווערט די בהמה א טרייפע, אדער טאמער איז דא אפילו א קליינע לעכל אין די לינגען, זעהן מיר אז די לינגען איז אסאך מער א האקעלע זאך ווי די לעבער, ווייל א בהמה, ווילאנג ס'איז דא אביסל לעבער קען די בהמה לעבן, ביי לינגען אפילו א קליינע לאך מאכט אז די בהמה זאל זיין א טרייפע, איז ווי זאגט מען דא פארקערט, אז בלוט, טאמער די בלוט קומט פון די לעבער, האט מען געזעהן איז נישט דא קיין רפואה, טאמער די בלוט קומט פון די לינגען איז דא א רפואה, איז משמע פונקט פארקערט, ממילא, ענטפערט רב אשי צו רב אמי, כיוון דמפומיה קאתי אימר איתמוחי איתמח, פשט, אין הכי נמי, א מענטש קען לעבן אן א גאנצע לעבער, אבער טאמער עס קומט אים בלוט פון די מויל און די בלוט קומט פון זיין לעבער, איז א סימן אז די לעבער איז אזוי מין צעגאנגען אז די בלוט קומט שוין ארויס פון די מויל, פשט, עס איז נישט געבליבן קיין לעבער, איז אז עס איז שוין נישט געבליבן קיין לעבער, איז שוין נישט דא אויף דעם קיין רפואה. על כל פנים אמר מר האט מען געזען אי מריאה קאתי אית ליה תקנתא, טאמער עס קומט פון די לינגען איז יא דא א רפואה, מאי תקנתא, וואס איז טאקע די רפואה?

וכונא דתבלי, און נאך א הויפן פון תבלינים, וכנגדן כנתא פטירתא, און קעגן דעם לייגט מען אריין חלב פון די געדערים פון א פטר רחם א בהמה, פשט א ערשטע געבוירענע בהמה, מען נעמט ארויס די פעטנס פון די פון די מעיים און מען מישט עס אויס, וליבשיל, און מען קאכט עס אויף, וליכול,

ונתביה אטופרא דאליונא דההוא גיסא דכייב ליה, פשט לאמיר זאגן ער האט רעכטע ציין ווייטאג, איז לייגט מען די צושמעטערטע קנאבל אויף א נעגל פון זיין רעכטן האנט, ונהדר ליה גדנפא דלישא, און מען נעמט עס ארום מיט א שטיקל טייג כדי די קנאבל זאל נישט צורירן די פלייש, ווייל ונזדהר לבישריה אז מען דארף אויפפאסן זאל נישט רירן קיין פלייש ווייל דקשי לחיורא, ס'קען גורם זיין צרעת. על כל פנים זאגט די גמרא ווייטער, לחינכי, טאמער איינער האט אן ענטצינדונג אויף די שקדים אויף די טאנסילס, און ער וויל עס אויסהיילן, איז דא וועט מען זעהן, ס'איז נישט פשוט, ס'איז דא אפאר שלבים וויאזוי מ'היילט עס אויס, איז אמר רבי יוחנן, קודם כל זאגט רבי יוחנן, חומתי כי ממרו, ס'איז דא א בלעטל וואס הייסט חומתי, איז דא א בלעטל וואס הייסט ממרו, חומתי ממרו ביידע די זעלבע, ביידע טוען אויף די זעלבע, אבער ועיקרא דחומתי,

אז די מוגלה די פאס נעמט זיך אלץ צאם אויף איין פלאץ שפעטער לאיפתוחי מען וויל די פאס זאל ארויסקומען די מוגלה זאל ארויסקומען איז לינפח ליה חבריה תחלי חיורתא בגילה דחיטתא נעמט א חבר פון די מענטש נעמט א שטרוי וואס איז געמאכט פון א חיטה און ער בלאזט אריין פאר יענעם אין האלז אזעלכע קערעלעך פון ווייסע שחליים שחליים איז א מין געוויקס מען בלאזט אריין אזעלכע קערעלעך צו אים אין האלז און דאס איז גורם אז זאל זיך עפענען און ס'רינט ארויס די די זאך וואס ליגט אינעווייניג די מוגלה וואס ליגט אינעווייניג ווייטער לאסוקי אז מען וויל עס אינגאנצן אויסהיילן ווייל יעצט איז דאך דא לעכער אונטערן דארטן אינעם האלז איז אז מען וויל עס זאל צוריק פארמאכט ווערן מיט פלייש איז ליתי עפרא מטולא דבית הכסא נעמט מען עפר פונעם שאטן פון א בית הכסא וניגבול בדובשא וניכול און מען איז עס מגבל מען קנעט עס צוזאמען מיט האניג און מען עסט דאס דמעלי ליה דאס היילט עס אויס ווייטער זאגט די גמרא לברסם א מין מחלה

און שפעטער א לעפל ווייסע האניג ומלי נטלא בת מחוזא חמרא נקידא און מען נעמט א א טעפל פון מחוזא דאס איז אזוי גרויס ווי א רביעית פון קלארע וויין ונישלוקינהו בהדי הדדי מען קאכט עס צוזאמען יעצט ווי לאנג דארף מען עס קאכן וכי בשיל נשדור בשיל ליה כוליה מען זעט די נשדור איז אויפגעקאכט די נשדור איז די שווערסטער צו קאכן ווען יענץ איז אויפגעקאכט איז א סימן אז די גאנצע איז געקאכט און מען עסט דאס דאס איז א רפואה ואי לא טאמער איינער קען נישט מאכן די רפואה

איז ליתי נפקא דכלבא חיורא, נעמט מען צואה פון א ווייסע הונט, וניגבול בנטפא, און מען קנעט עס צאם מיט נטף, דאס איז צורי, וואס וואס די די צורי שטייט דאך ביי די קטורת, איז מען קנעט עס צאם מיט צורי, וכמה דאפשר, און ווי ווייט מען קען, נפקא לא ליכול, זאל מען אויפפאסן נישט צו עסן, פשט טאמער א מענטש קען סובל זיין די מחלה און נישט עסן פון די צואה פון א הונט, איז ענדערש זאל ער דאס טון ווייל דמפריק, ס'איז גורם אז די אייברים פון א מענטש זאלן נתפרק ווערן ס'איז גורם אנדערע מחלות. ווייטער זאגט די גמרא לגירא איז אויך א סארט מחלה וואס איז גורם אזא ווייטאג אינעם הארץ, וואס גירא איז א לשון פון א חץ פון א פייל, ס'שפירט זיך ווי א פייל איז אין דעם הארץ, איז ליתי גירא דלילתא, נעמט מען א חץ של לילית, רש"י זאגט ס'איז אזא מין שטיין וואס קומט אראפ פון הימל בשעת וואס ס'האגלט, עס קוקט אויס ווי א פייל, איז וניפכיה מען דרייט עס איבער מיטן שפיץ אויף אראפ ונשדי מיא עלויה ונשתי מען גיסט וואסער אויף דעם און מען טרינקט עס און דאס איז די רפואה ואי לא טאמער מען קען נישט איז ליתי ממיא דאישתי מיניה כלבא בליליא נעמט מען וואסער וואס א הונט האט געטרינקען פון דעם ביינאכט און מען טרינקט דאס דאס איז די רפואה אבער וניזדהר מגילויא מען דארף אויפפאסן זאל נישט זיין מים מגולים פשט מען דארף אויפפאסן אז א שלאנג זאל נישט האבן געטרינקען פון דעם וואסער ווייל אז יא איז דא אין דעם סם פשט מען דארף נעמען די וואסער פון א פלאץ וואס דרייען זיך דארט נישט קיין שלענג. ווייטער לגילויא איינער וואס האט יא געטרינקען וואסער וואס א שלאנג האט געטרינקען פון דעם און ער איז קראנק געווארן, און וואס איז די רפואה? אנפקא דחמרא חייא, זאל טרינקען א רביעית פון רויע וויין וואס איז נישט אויסגעמישט מיט וואסער. ווייטער למורסא, איינער וואס האט אזא פצע וואס איז דא אין דעם מוגלה וואס איז דא אין דעם פאס, איז וואס איז די רפואה? אנפקא דחמרא באהלא תולאנא, א רביעית וויין אויסגעמישט מיט רויטע אהל, אהל דאס איז עלאו, עלאו ווערא, א סארט געוויקס, מען מישט עס אויס מיט וויין און דאס איז די רפואה. ווייטער זאגט די גמרא לפירחא דליבא, איינער וואס שפירט אז זיין הארץ פליעט אים אזא ווייעכע הארץ, א מענטש וואס חלש'ט צאם, איז לייתי תלת ברושייתא דשערי, נעמט מען דריי חלות וואס איז געמאכט פון שעורים, ונשטרינהו בכמכא דלא עבר עילויה ארבעין יומין, און מען ווייקט עס איין אין כותח וואס איז נישט אריבער אויף דעם פערציג טעג, וניכול און מען עסט עס,

טאמער די געדערעם טוט וויי, וואס איז די רפואה? לייתי תלת מאה פלפלי אריכתא, מען נעמט די קערעלעך פון דרײַ הונדערט לאנגע פעפערס, וכל יומא נשתי מאה מינייהו בחמרא, און יעדן טאג טרינקט מען הונדערט פון די קערעלעך מיט וויין, דאס איז די רפואה, מען טוט עס דריי טאג, אזוי דאס איז די רפואה. איז רבין דמן נרש עבד לה לברתיה דרב אשי, רבין פון נרש האט געמאכט די רפואה פארן טאכטער פון רב אשי זי האט געהאט א מאגן ווייטאג, אבער ער האט נישט געמאכט פון דרײַ הונדערט קערלעך פון לאנגע פעפערס, נאר מאה וחמשין מהני דידן, ער האט גענוצט הונדערט פֿופֿציק פעפערס אנשטאט דרײַ הונדערט, און אויך פון אונזער סארט פעפער זאגט די גמרא, נישט פון די לאנגע נאר פון געהעריגע, ואיתסיאת, און פון דעסט וועגן האט זי זיך אויסגעהיילט. זאגט די גמרא ווייטער לכירצא, דאס איז ווערים אין די מאגן, וואס איז די רפואה, אנפקא דחמרא באטרפא דערא, מען טרינקט א רביעית וויין וואס איז אויסגעמישט מיט א סארט בלעטל מיט עלי דפנה, דאס איז די רפואה. ווייטער לכירצא חיורא, פאר א ווייסע סארט ווארעם וואס איז דא אין די מאגן, וואס איז די רפואה,

מען נעמט נאסע נאנא בלעטער וואס איז איינגעווייקט אין וואסער דאס איז די רפואה, ווייטער למישרא, איינער וואס פארקערט האט עצירות און וויל עס זאל זיך עפענען, איז יבישתא במיא נעמט מען טרוקענע נאנא בלעטעל אין וואסער, און דאס איז די רפואה, וסימנך, און אז דו ווילסט א סימן, איז איצא רטיבא דסכר נהרא, פשט איצא דאס איז א מין גראז, איז מען נוצט די נאסע גראז אפצושטעלן א טייך, איז דאס איז אויך א סימן, אז מען נעמט די נאסע בלעטלעך אפצושטעלן שלשול, און די טרוקענע בלעטלעך צו עפענען עצירות. ווייטער זאגט די גמרא לטחלא, איינער וואס האט א מחלה אז זיין טחול, זיין ספלין, איז אנגעשוואלן, איז גרויס, און וואס איז די רפואה? לייתי שב ביני דמיא, מ'נעמט זיבן באנקעס וואס איז וואס צאפט די בלוט נעמט מען פון די וואסער, ונייבשינהו בטולא, מ'טריקנט עס אויס אין די שאטן, נישט אין די זון, וכל יומא נישתי תרתי תלתא בחמרא, און יעדן טאג טרינקט מען צוויי דריי פון דעם, אויסגעמישט מיט וויין, ואי לא, טאמער איינער קען נישט, אדער טאמער ס'ארבעט נישט, איז לייתי טחלא דצפירתא דלא איפתח, נעמט מען א טחול, פון א ציג וואס די רחם איז נאכנישט נתפתח געווארן סטייטש וואס האט נאכנישט געהאט קיין קינדער ונטחייה בתנורא מען שמירט עס אן אין אן אויוון כדי ס'זאל זיך אויסטרוקענען ונוקי להדיה מען שטעלט די מענטש קעגן דעם אויוון ונימא און מען זאגט די קומענדיגע לחש כי היכי דיביש האי טחלא אזוי ווי די טחלא האט זיך אויסגעטרוקנט נייבש טחליה דפלוני בר פלוניתא זאל זיך די טחול פון דעם חולה אויך אויסטרוקענען ואי לא איינער וואס האט נישט קיין אויוון איינער וואס קען נישט מאכן די רפואה איז נטחייה ביני אורבי דביתא חדתא זאל ער שמירן די טחול פונעם ציג צווישן די שורות פון די שטיינער פון א נייע שטוב ונימא הכי און ער זאל זאגן די זעלבע לחש וואס מען האט פריער דערמאנט ואי לא טאמער איינער קען נישט ליבקי שכבא דשכיב בשבתא זאל ער זוכן איינער וואס איז געשטארבן שבת

אפצוקילן אייזן, ונישתי ממיא דבי נפחא חוץ דעם זאל ער באזונדער טרינקען אויך פון די וואסער, און דאס איז א רפואה. פארציילט טאקע די גמרא ההיא עיזא ס'איז געווען א ציג דהוה שתיא מיא דבי נפחא וואס האט געטרינקען פון די וואסער פון א שמעלצער, אישתחיט ווען מען האט געשחטן דעם ציג האט מען געזען ולא אשתכח לה טחלא ס'האט אינגאנצן נישט קיין טחול ווייל די וואסער איז מסוגל אויסצוטרוקענען דעם טחול עס קלענער צו מאכן און דאס איז טאקע א רפואה פאר איינעם וואס האט א געשוואלענע טחול, ווייטער ואי לא איינער וואס קען נישט מאכן די אלע רפואות איז ליפתח חביתא דחמרא לשמיה זאל ער עפענען א חבית א פאס פון א גוטן וויין ער זאל דאס טרינקען איז אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי רב אחא בריה דרבא האט געזאגט צו רב אשי אי אית ליה חביתא דחמרא איינער וואס האט געלט פאר א פאס וויין לא אתי לקמיה דמר קומט נישט צו דיר פרעגן וואס ער זאל טון פאר א רפואה פאר זיין טחול ווייל איינער וואס טרינקט וויין האט נישט די פראבלעם האט נישט א געשוואלענע טחול נאר וואס דען אלא וואס איז זיין רפואה פאר איינער וואס קען נישט קויפן די וויין איז מרגל בפת שחרית ער זאל זיך צוגעוואוינען צו עסן פת שחרית דמעליא לכולי גופא וואס דאס העלפט פארן גאנצן גוף און אויך פאר די פראבלעם, זאגט די גמרא ווייטער, לרושחתא, איינער וואס האט טחורים, און וואס איז די רפואה, ליתי אקיקא, זאל נעמען אזא אקיקא איז א מין גראז, ואילווא, דאס איז אהל, דאס איז עלאו, ואספירכא, דאס איז א סארט זילבער, רש"י זאגט כסף חי, זיי זאגן ס'איז מערקיורי, און מרתכא, און דאס איז אויך א סארט אייזן וואס קומט ארויס ווען מען קאכט אויף זילבער, וחומרתא דפילון,

צמר גפן מאכט ווארעם נוצט מען דאס אין די ווינטער, על כל פנים מ'לייגט עס ארויף אויף די טחורים, און דאס איז די רפואה. ואי לא, איינער וואס קען נישט, איז לישתי שיכרא מרקא, זאל ער טרינקען ביר וואס איז אויסגעמישט מיט אסאך וואסער, דאס איז די רפואה. ווייטער, זאגט די גמרא, לשיגרונא, דאס איז אזא מחלה פון די ירכיים, פון דעם ירך, און וואס איז די רפואה, ליתי פתיא דמוניני, מ'נעמט א כלי וואס איז אנגעפילט מיט ציר, דאס איז ציר וואס עס קומט ארויס פון פיש ווען מ'קאכט אויף פיש אזא רוטב קומט ארויס, איז נעמט מען א כלי אנגעפילט מיט דעם,

וניעיין בחומרתא דנפקא מיניה און מען זאל בודק זיין ביי די שתן וואס קומט ארויס טאמער סקומט טאקע ארויס דעם שטיינדל דמעליא לכולהו צימרי ווייל די שטיינדל איז א גוטע רפואה אויף אנדערע סארט מחלות אויף א מחלה פון היץ פשט אז מען נעמט די שטיינדל מען צומאלט עס און מען טרינקט עס העלפט עס אויף היץ איז זאל מען אויפפאסן צו טרעפן דעם שטיינדל זאגט די גמרא ווייטער לצימרא ברא

וניתי פתורא מ'ברענגט א טיש וננח עילויה און מען לייגט עס אויף די פעסער וליתיב עילויה און שפעטער די חולה זיצט אויפן טיש וואס די טיש איז אויף די פעסער וניקום מעילוי האי וליתיב עילוי האי ומעילוי האי וליתיב עילוי האי און ער גייט אזוי פון איין זייט צום צווייטן פון איין פאס צום צווייטן עד דניסק ביה הבלא ביז די הבל די היץ וואס קומט ארויף פון די פעסער גייט אריין אינעם חולה ולסחי מינייהו און שפעטער וואשט ער זיך אפ פון די וואסער וואס ליגט אין די אין די פעסער וכי שתי, און שפעטער טרינקט ער פון די וואסער פון די פעסער, און דאס איז א רפואה, איז די גמרא צייכנט צו ממיא דאדרא לישתי ער זאל טרינקען פון די וואסער וואס דארט האט מען געקאכט די בלעטער פון די אדר בוים, אבער ממיא דסופלי לא לישתי זאל נישט טרינקען פון די וואסער וואס מען האט געקאכט דארט די קערלעך פון די תמרים משום דמיעקרי ווייל דאס איז גורם אז די מענטש זאל ווערן א עקר זאל נישט קענען האבן קיין קינדער. זאגט די גמרא ווייטער לצימרא גוונא, דאס איז א מער א אינעווייניגסטע סארט היץ, און וואס איז די רפואה לייתי שבעה בוני דסילקא משב משארי, מען נעמט זיבן חפניים אנגעפילט מיט בארעקעס וואס מען האט געטראפן די בארעקעס אין זיבן אנדערע ערוגות וואס איז געוואקסן אין זיבן אנדערע ערוגות, ונישלקינהו בעפרייהו מען קאכט עס אויף צוזאמען מיט די עפר וואס די בארעקעס זענען געוואקסן אין דעם, וניכול מען עסט עס, ונישתי אטרף אדרא בשיכרא שפעטער טרינקט מען ביר וואס איז אויסגעמישט מיט בלעטער פון א אדר בוים, או ענבי תאלא במים, אדער בלעטלעך פון א גפן בוים וואס מען האט אנגעהאנגען אין א דקל וואס איז אויסגעמישט מיט וואסער, און דאס איז די רפואה.